אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! דא האב איך אריינבאקומען גארדזשעס תירוצים אויף די אנדערע קשיא וואס יונה האט געפרעגט, וויאזוי האבן די שבטים גענומען די גאטס צו זאגן אז דער ביי וועם מען טרעפט די בעכער זאל שטארבן? זיי האבן דאך שוין געהאט היסטאריע אז ווען יעקב האט געזאגט די זעלבע זאך אז דעם ביי וועם מען טרעפט די תרפים פון לבן זאלן שטארבן, און ס'איז דאך ארויסגעקומען א גרויסער חורבן אז רחל איז געשטארבן פאר די צייט, מען האט איר נישט באערדיגט אין מערת המכפלה, און אזוי ווייטער, וויאזוי האבן זיי גענומען יעצט די גאטס צו טון די זעלבע זאך? ענטפערט מיך אברומי, קודם הייבט אברומי אן אז איך בין שוין א פארטיסיפענט פון די שיעור פון דינסטאג בראשית. פון דינסטאג בראשית חברה האט ער צוגעהערט און ער האט נאך קיינמאל נישט גערעיזט זיין וואויס. און יעצט אז ער האט געקומען ער האט געהאט א תירוץ איז ער אריינגעקומען. סאיז געווען אזוי אונטער די קוליסן זייער שיין. סאו ער ענטפערט אזוי אז בעצם בעצם מוז נישט זיין אז די שבטים האבן געוואוסט די סיבה פארוואס רחל איז געשטארבן פרי. קודם כל מען האט קיינמאל סשטייט נישט אין די תורה אז מען האט געטראפן די תרפים צום סוף ביי רחל. די תורה פארציילט אונז אז דאס איז געווען די פאקט אז רחל האט עס גענומען, אבער ס'שטייט נישט אין ערגעץ אז זיי זענען געוואר געווארן צום סוף ווער ס'האט עס טאקע גענומען. און נאך א זאך, מוז נישט זיין אז זיי זענען געווארן אינפארמד אז דאס איז טאקע די קאנעקשאן, אז ווייל ס'איז געווען א קללת צדיק, וועגן דעם איז רחל טאקע געשטארבן פאר די צייט. ס'מוז נישט זיין אז זיי האבן קיינמאל באקומען די נאוטיס אז דאס האט טאקע עפעס צו טון מיט דעם, מילא וועגן דעם האבן זיי טאקע נישט געהאט קיין היסטערי, מילא וועגן דעם האבן זיי עס נאכאמאל ריפיעטעד. יואל יצחק ענטפערט מיר א אנדערע תירוץ, ער טענה'ט אז בעצם די יעקב קללת יעקב איז געווען ווייל ווער ס'געדענקט אז ער האט געמיינט אז עפעס א עבד'ל דארטן האט עס צוגענומען, מילא אז יענער איז א עובד עבודה זרה קומט איז ער טאקע חייב מיתה, וועגן דעם האט ער געזאגט ער זאל שטארבן מיתה בידי שמים, עס זאל קומען א קללה אויף אים מיתה, ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז רחל, מה שאין כן דא די ברידערס. האבן נישט געזאגט אז ס'זאל קומען א קללה מן השמים, זיי האבן נאר געזאגט פאר מנשה, אז דו ווילסט דיך נוקם זיין אין דער וואס האט עס גע'גנב'עט, קענסטו דיך נוקם זיין במעשה. און וועגן דעם איז טאקע יהודה געלאפן צו יוסף און ער האט געבעטן, ניין, נעם אונז ענדערש אלס עבדים, און חס ושלום פיר נישט אויס די סאדזשעסשאן וואס אונז האבן מיר אליינס געגעבן אז מ'זאל הרג'ענען דער וואן וואס מ'האט עס געטראפן. זייער שיין. סאו אונז האלט מיר דא אביסל אריין אין שישי, קאפיטל מ"ז פסוק א'. סאו נעכטן האבן מיר געשמועסט אז יוסף האט פארגעגרייט זיינע ברידערס אז ווען מען קומט צו פרעה זאל מען זאגן אזוי און אזוי, און ער האט געוואלט עטשיוון די צוויי זאכן, איינס אז מען זאל געבן ארץ גושן פאר די ברידערס, די צווייטע זאך וואס ער האט געוואלט עטשיוון איז אז מען זאל זיי נישט נעמען אלס עבדים, מען זאל זיי נישט נעמען אלס מיליטערלייט פאר די לאנד און אלס שרים דארטן אין מצרים, ווייל ס'קען דאך ארויסקומען א גרויסע חורבן פאר די אידן, מילא האט ער זיי פארגעגרייט. אז זאגט אזוי און אזוי כדי אז פרעה זאל אליינס זיין אינספייערד ענק צו געבן ארץ גושן כדי ענק צו שיקן ווייטער פון זיך ווייל ענק זענען דאך נישט קיין שום יוז פאר לאנד מצרים און אויך כדי ענק צו געבן א פלאץ ווי ענק זאלן קענען גוט פאשענען. סאו יוסף די אור החיים הקדוש לייגט אראפ אבער נאך א שלב אז יוסף האט געהאט דא נאך א אינטענשאן ווייל פרעה איז דאך געווען די וואן וואס ער פרעה איז געווען די ערשטע וואס האט געזאגט רופטס אראפ דיין טאטע און איך וועל עהם געבן מטוב הארץ און רשי זאגט גלייך צו מיטב הארץ מיינט ארץ גושן, סאו פרעה איז געווען די וואן וואס האט געגעבן די ערשטע די איידיע אז מען גייט געבן ארץ גושן, סאו וואס קומט דא יוסף זאגן נאכאמאל מיט די גאנצע טריק אז פרעה זאל נאכאמאל אליין זאגן, נאר נאר אויב דו ביסט מדייק דארטן זאגט די הייליגע אור החיים הקדוש, וועסטו זען אז פרעה האט געוואלט אז יוסף זאל זיין די וואן וואס געט ארץ גושן, פארוואס? ווייל אויב די מלך געט עס קען ער שוין קיינמאל נישט צוריק ציען, מה שאין כן אויב ס'געשעט דורך יוסף וואס איז לאוער אין רענק, וועט ער קענען אוועריידן יוסף'ס יוסף'ס געבן און ער וועט עס קענען צוריק נעמען עט סאם פוינט, סאו פרעה האט א גאנצן צייט ארקעסטרעיטעד אז יוסף זאל זיין די וואן וואס געט עס, כדי אז אויב וויל ער צוריק ציען זאל ער קענען צוריק ציען, יוסף האט אבער געוואלט אז פרעה אליינס זאל זיין די וואן וואס געט עס, מילא וועגן דעם האט ער געבעטן די ברידערס, רעדטס אזוי און אזוי כדי פרעה זאל עס אליינס געבן מיט זיין אייגענע ווילן. ער זאל שוין נישט קענען צוריק ציען. סאו לאמיר זען יעצט אז יוסף האט אזוי ווי פארגעגרייט די ברידערס, איז ער טאקע געקומען און ער האט פארציילט פאר פרעה אז זיינע ברידערס און זיין טאטע זענען אנגעקומען פון ארץ כנען. זאגט דער פסוק ויבא יוסף ויגד לפרעה ער האט פארציילט פאר פרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם מיין טאטע און ברידער און זיין גאנצע פארמעגן וכל אשר להם באו מארץ כנען זענען געקומען פון ארץ כנען אזוי ווי דו האסט געהייסן און והנם זיי געפונען זיך יעצט בארץ גושן. און אויכעט וואס נאך האט ער געטון? ומקצה אחיו און פון די שוואכערע פון זיינע ברידערס ווי אזוי רשי וועט זאגן און רשי וועט שוין זאגן. ווער די שוואכערע פון זיינע ברודערס זענען געווען, רש י האט צוויי שיטות פאר דעם, לקח חמשה אנשים האט ער גענומען פינף, און ויציגם לפני פרעה האט ער זיי געשטעלט פאר פרעה, און די סיבה פארוואס ער האט גענומען די שוואכערע, קודם זאגט רש י די סיבה פארוואס ער האט גענומען די שוואכערע, מן הפחותים שבהם לגבורה, פארוואס, ווייל שאין נראים גבורים אז זיי זאלן נישט אויסקוקן שטארקע, שאם יראה אותם גבורים אויב פרעה זעט אז זיי זענען גבורים, יעשה אותם אנשי מלחמתו וועט ער זיי מאכן. אלס מיליטער לייט, און דאס וויל ער דאך די איין זאך וואס ער וויל זיך עוואוידן, און ואלו הן און ווער זענען די שוואכערע פון די ברודערס? דאס זענען ראובן, שמעון, לוי, יששכר און בנימין, די ערשטע שיטה פון רש י, רש י קוואוט די מדרש בראשית רבה אז דאס זענען די פינף שבטים, און די סיבה פארוואס זיי זענען שוואכער וועגן אותן שלא כפל משה שמותם כשברכם, אין פרשת וזאת הברכה, האט משה געגעבן ברכות פאר אלע שבטים, און געוויסע האט ער יא געדאפלט זייער נאמען, למשל וזאת ליהודה ויאמר שמע השם קול יהודה, און געוויסע האט ער נישט געזאגט צוויי מאל זייערע נעמען, סאו די די וואנס וואס ער האט יא געזאגט צוויי מאל זייערע נעמען, זענען האבן באקומען די ברכה אז זענען געווארן שטערקער, מילא די איבעריגע שבטים האט ער געשטעלט פאר פרעה וואס זיי האבן נישט באקומען די געדאפלטע ברכה, אבל שמות הגיבורים כפל, און רש י זאגט אז די שמות הגיבורים וואס ער האט נישט געשטעלט יעצט פאר פרעה די אנדערע. שבטים, האט זיך משה רבינו יא געדאפלט, וועגן דעם זענען זיי געווען שטערקער, וועגן דעם האט ער זיי נישט געשטעלט פאר פרעה, און רשי ברענגט אראפ וועלכע שבטים האט ער געדאפלט, זאת ליהודה, און שטייט דארטן שמע השם קול יהודה האט ער געזאגט צוויי מאל יהודה, זעלבע זאך פאר ולגד אמר ברוך מרחיב גד, ולנפתלי אמר נפתלי, ולדן אמר דן, וכן לזבולון וכן לאשר, די אלע נעמען האט ער יא געדאפלט, מילא די אנדערע זענען אטאמאטיש געווען שוואכער ווייל זיי האבן נישט באקומען ברכת משה רבינו. וועגן דעם, זיי האבן זיי האבן נישט באקומען די ברכת משה רבינו אז מען האט געדאפלט זייער נאמען, וועגן דעם זענען זיי געווען שוואך, און וועגן דעם האט ער זיי געשטעלט. זה לשון בראשית רבה, אזוי שטייט אין מדרש בראשית רבה. אין בראשית רבה איז מדרשי חזל שהיא אגדת ארץ ישראל פון די פון חזל וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל. אבער אין בבל, אבל בתלמוד בבלי שלנו, אין מסכת בבא קמא מצינו, פונקט פארקערט. אז שאותן שכפל משה שמותן הן החלשים, ווייל משה האט געזען אז זיי זענען שוואך, האט, און זיי דארפן חיזוק, האט משה געדאפלט זייערע נעמען, סאו די וואנס וואס ווערן אויסגערעכנט דא מיט מיט געדאפלטע נעמען למשל לגד אמר ברוך מרחיב גד לנפתלי אמר נפתלי, די אלע זענען געווען שוואכע, וועגן דעם האט ער זיי עס געדאפלט אלס אלס אלס געבן חיזוק פאר די שבטים, מילא וועגן דעם האט איז לויט די צווייטע שיטה לויט די גמרא, אז ער האט געשטעלט יעצט די פינף וואס ער האט געשטעלט יעצט די שוואכע פאר פרעה איז געווען דווקא פארקערט די אנדערע וואס מען האט יא געדאפלט. איי, יהודה איז דאך יא געווען א שטארקער, וויאזוי קען זיין אז מען האט אים געשטעלט פאר פרעה? ענטפערט רשי, ואותן הביא לפני פרעה ויהודה שהוכפל שמו, איז טאקע נישט געווען וועגן ער האט געדארפט חיזוק וועגן ער איז שוואך, נאר אלא טעם יש בדבר, איז דא א אנדערע סיבה פארוואס מען האט געדארפט דאפלען זיין נאמען, כדאיתא בבבא קמא וואס די גמרא לייגט דארטן אראפ. אז אלע פערציג יאר האבן די ביינער פון יהודה נישט געהאט קיין קיין מנוחה אין די ארון, ביז משה רבינו איז געקומען ער האט מתפלל געווען פארן אייבערשטן ער האט געזאגט, רבונו של עולם, און די סיבה פארוואס ער האט נישט געהאט קיין מנוחה אין די ארון איז ווייל ער האט זיך אנגענומען אויף זיך א נידוי, ער האט געזאגט פאר יעקב אבינו אז איך זאל זיין מנודה פון די וועלט און פון יענע וועלט אויב ברענג איך דיר נישט צוריק בנימין, און א קללת צדיק אזוי ווי געשמועסט אנפאנג שיעור, א קללת צדיק ווערט אייביג מקויים אפילו ס'איז תלוי אין א תנאי. סאו האט משה רבינו מתפלל געווען און געזאגט, רבונו של עולם ווער האט גורם געווען פאר ראובן אז ער זאל זיך מודה זיין אז ער האט געזינדיגט מיט די בלבול יצועי אביו אז ער האט דארטן ארום געטאטשט מיט די בעטן פון זיין טאטע? נאר יהודה! ווייל יהודה האט זיך מודה געווען אויף די מעשה פון תמר און ער האט געזאגט צדקה ממני, איז ראובן געווארן אינספייערט און ער האט זיך אויך מודה געווען און האט אנגעהויבן תשובה טון בפרהסיא אזוי ווי מיר האבן שוין געזען אין רשי אפאר וואכן צוריק. סאו מילא האט ער מתפלל געווען פאר יהודה אז אז לכבוד דעם האט זיך א צווייטער אויכעט מודה און מתוודה געווען, וועגן דעם גלייך גלייך האט די אייבישטער געזאגט שמע השם קול יהודה אז זיינע ביינער האבן זיך בארואיגט, וועגן דעם איז זיין נאמען געדאפלט, סאו די אבער אלע איבעריגע וואס מען האט יא וואס מען האט געדאפלט איז לויט די שיטה איז האט מען עס געדאפלט ווייל זיי זענען די שוואכע און זיי דארפן חיזוק, מילא וועגן דעם האט יוסף דא גענומען די וואס מען האט יא געדאפלט. און רשי זאגט אז ובברייתא דספרי שנינו בה בוזאת הברכה, די ספרי אויף פרשת וזאת הברכה האלט ווי די שיטה פון די גמרא ווי כמו תלמוד שלנו, סאו בקיצור אבער ביידע האלטן אז מען האט גענומען די שוואכערע, די קוועשען איז נאר צי די שוואכערע זענען די וואנס וואס מען האט נישט געדאפלט ווייל זיי דארפן נישט קיין חיזוק, ווייל פונקט פארקערט די שוואכע זענען די וואנס וואס מען האט נישט געדאפלט. פארוואס טאקע וועגן דעם זענען זיי שוואך? ווייל מ'האט זיי נישט געדאפלט, און די אנדערע שיטה האלט אז ניין, מ'האט דווקא געדאפלט די וואנס וואס זענען שוואך ווייל זיי דארפן האבן חיזוק, איז ויאמר פרעה אל אחיו, האט פרעה געזאגט פאר די ברידערס, מה מעשיכם? וואס איז ענקער אקיופעישן? ויאמרו האבן זיי צוריק געענטפערט אל פרעה, רועי צאן עבדיך, דיינע קנעכט זענען פאסטוכער, גם אנחנו גם אבותינו, מינינג טו סעי, אין אלע אונזערע דורות זעמער אונז געווען, אה אה אה פאסטוכין, דאס איז אונזער איינציגסטע קעריער, איינציגסטע פראפעשן, ויאמרו אל פרעה און זיי האבן געזאגט פאר פרעה די סיבה פארוואס אונז זעמיר געקומען דא קיין ארץ ישראל איז לגור בארץ באנו אונז זעמיר געקומען דא וואוינען אויף א טעמפארערי פארנעם כדי כי אין מרעה לצאן ווען וויבאלד אונז האבן שוין נישט קיין פאשע פאר אונזערע שעף און אונז וויבאלד אונזער פראפעשן איז דאך פאשען שעף זעמיר אונז געקומען צו א פלאץ וואס איז נאך יא געבליבן פאשע. אשר לעבדיך פארוואס ווייל כי כבד הרעב בארץ כנען וויבאלד אין ארץ כנען איז שוין איז מורא'דיג שטארק די הונגער מילא איז אויך נישט דא די ביסל גראז וואס איז נאך דא אויפן ערד איז אויך נישט דא אין ארץ כנען אבער אין ארץ גושן איז עס נאך יא דא איז ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן וועגן דעם בעט מיר אונז דיך אז מיר זאל מיר יא זיצן דא אין ארץ גושן זאל מיר דא זיך קענען אויסהאלטן כדי אז מיר זאל מיר קענען האבן פאשע פאר אונזערע שעף פלאס און זאל מען קענען האבן דא עסן פון לאנד מצרים, און זאל מען נישט דארפן אראפקומען יעדע מאל וואס אונז דארף מיר עסן. איז ויאמר פרעה אל יוסף לאמר, אביך ואחיך באו אליך, דיינע ברידער, דיין טאטע און דיינע ברידער זענען געקומען צו דיר, מילא דו זיי די וואן, וויבאלד זיי זענען געקומען צו דיר, רעלייען זיי אויף דיר אז דו זאלסט זיי גוטס טון, און דו זאלסט זיי געבן ארץ גושן, דו זאלסט זיי אויסהאלטן מיט גוטע שפייז, מילא וועגן דעם, פיק אפ יור סלעק און נעם קער פון זיי, און דא שטימט דאס שטימט זייער גוט לויט די שיטת אור החיים הקדוש אז די לאמר איז דו זאג בשמך אז דו געבסט זיי ארץ גושן ווייל איך וויל נישט זיין די וואן וואס געבט ארץ גושן סאו במילא וויבאלד זיי זענען געקומען צו דיר און אויף דיר ליגט יעצט די רעספאנסיביליטי קער צו נעמען פון זיי מילא ארץ מצרים לפניך גאנץ ארץ מצרים ליגט אין דיינע הענט איז במיטב און לפניך היא און במיטב הארץ הושב את אביך די בעסטע חלק פונעם ארץ מצרים קענסטו באזעצן דיינע ברידערס ואת אחיך דיין טאטע און דיינע ברידערס. און ואת אחיך ישבו בארץ גושן, סאו במילא האט ער האט האט פרעה ווייטער געוואלט אראפבראשן פון זיך די די די התחייבות זיי צו געבן, ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל קומען פונעם מלך אליין, ער האט געוואלט ס'זאל קומען פון א אונטערטאנער פונעם מלך, כדי ער זאל אים קענען אווערריידן אויב וויל ער, עט עני פוינט, און ואם ידעת, און אויב ווייסטו פון איינעם פון זיי, אז ויש בם אנשי חיל אז זיי זענען עפעס עקסטרימלי גוטע פאשערס, עקסטרימלי גוטע פאסטוכער, און קען איך דאך האבן נוצן פון זיי, איז ושמתם שרי מקנה על אשר לי, וועל איך זיי קענען אויפנעמען אלס. פאסטוכער אויף מיינע שעף כדי זיי זאלן קענען דיעלן מיט מיינע עבודה זרות, קעיר נעמען גוט פון מיינע עבודה זרות, אבער פארשטייט זיך דאס איז נאר געווען א סודזשעשאן, ער האט עס נישט געמוזט טון, און טאקע יוסף האט עס איגנארט אלל אלאנג, ער האט איגנארט דעם ריקוועסט, און ס'שטייט טאקע גלייך אינעם נעקסטן פסוק אז ויבא יוסף את יעקב אביו, נאכן שטעלן זיינע פינף שוואכע ברידערס איז ער יעצט ערשט געגאנגען ברענגען זיין טאטע, און זיין טאטע זאל האבן א קאנווערזעישאן מיט פרעה, באט קודם לאמיר זען רשי, אנשי חיל, מיינט נישט פשוט מיליטער לייט, נאר די חשבון איז בקיאים באומנותן לרעות צאן אז זיי קענען זיי זענען עקספערט פאסטוכער אזוי ווי אשת חיל א אשת חיל מיינט נישט א פרוי וואס איז א גוטע וואס איז רעדי צו גיין אין די מיליטער ווייל ס'איז נישט קיין סדר פאר א פרוי צו גיין אין מיליטער סאו זעלבע זאך דא אנשי חיל אויב האסטו פון איינע פון דיינע ברידערס וואס זענען בקי אין די אומנות אין די אין די אין צו זיין א גוטע פאסטוכער מילא וועל איך זיי אויפנעמען על אשר לי על צאן שלי אויף מיינע שעף כדי זיי זאלן טריטן מיינע זאלן זאלן קער נעמען זיי זאלן זיין די ממונה אויף אלע פאסטוכער דא אין לאנד מצרים וואס זיי פאשענען די שעף פאר זייערע עבודה זרות, ווייל די מצריים דינען דאך אדער פלעגן דינען די מזל טלה, מילא פלעגן זיי מורא'דיג האבן מורא'דיגע רעספעקט פאר די שעף, און זיי פלעגן עס נישט שלאגן, זיי פלעגן נאכגעבן פאר די שעף אלעס וואס זיי האבן געדארפט, און זיי האבן עס נישט געטארט עסן און שעכטן סתם אזוי פאר שוואוילטאג. אבער די ברודערס האבן יא געזאגט אז אונז פאשענען די שעף אלץ שוואוילטאג פאר אונזער עסן און פאר אונזער פרנסה, ממילא וועגן דעם איז עס א תועבה טאקע פאר מצרים, פאר דעם האט ער זיי אפגעשיקט ווייטער קיין ארץ גושן, זאגט די הייליגע פסוק ווייטער, סאו ערשט נאכדעם איז נאכן האבן די קאנווערסעישן, די ערשטע קאנווערסעישן מיט פרעה איז ויבא יוסף אל יעקב אביו, האט יעקב יוסף אויפגעפיקט זיין טאטע און ויעמידהו און ער האט אים געשטעלט לפני פרעה, און ויברך יעקב את פרעה גלייך ווען. יעקב איז אנגעקומען צו פרעה האט ער אים געבענטשט, אבער רשי וועט זאגן אז ס'איז נישט ממש קיין ברכה, ווייל שפעטער פאר ער גייט אוועק פון פרעה געבט ער אים דעמאלטס די ברכה און רשי וועט דעמאלטס זאגן וואס די ברכה איז, און דא איז עס אבער נישט קיין ברכה נאר היא שאילת שלום, ס'איז פלעין אזוי ווי חי אדוני המלך אזוי ווי א שאילת שלום א גוט יאר קעניג, כדרך כל הנראים לפני המלכים לפרקים אזוי ווי א מענטש וואס קומט צו א קעניג אזוי פון צייט צו צייט געבט ער אים איבער זיין שאילת שלום און דאס איז שלואיר בלעז. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויאמר פרעה אל יעקב האט פרעה זיך אנגערופן צו יעקב כמה ימי שני חייך ווי אלט ביסטו און די סיבה פארוואס האט פרעה געפרעגט געווען אזוי אינטערעסירט אין די עידזש פון יעקב איז ווייל יעקב האט אויסגעקוקט מורא'דיג אלט און פרעה איז נישט געווען צוגעוואוינט צו אזעלכע אלטע מענטשן מילא האט ער זיך געוואונדערט ווי אלט ער איז אזוי האלט די רמבן די רבינו בחיי די כלי יקר זאגט גראדע א אינטערעסאנטע זאך. אז פרעה האט געזען אז גלייך ווען יעקב איז אנגעקומען איז געווארן א גרויסע שפע אין מצרים ווי אזוי מ'וועט שפעטער זען אז לויט שיטת רשי איז האט זיך די הונגער יאר אויפגעהערט גלייך ווען יעקב איז אראפגעקומען קיין מצרים אנדערע ראשונים קריגן אויף דעם מ'וועט מארגן אריינגיין אין א גרעסערע אריכות וועגן דעם אבער לויט רשי איז האט זיך די הונגער געענדיגט מילא יעקב פרעה האט געזען אז ס'ענדיגט זיך די הונגער האט ער געוואלט זען ווי האט ער געוואלט וויסן ווי אלט יעקב איז כדי צו וויסן ווי לאנג ס'וועט נאך אנהאלטן די שפע. ווייל ער האט געזען אז גלייך ווען יעקב איז אנגעקומען איז אנגעקומען די שפע. איז ויאמר יעקב אל פרעה, ניין, דו קוקט, איך קוק טאקע אויס ווי אן אלטער מענטש, אבער בעצם בין איך נישט אזוי אלט, נאר ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מיינע יארן וואס איך האב געספענדט אין גרות, איז אינגאנצן הונדערט דרײַסיק יאר, און דאס זענען געווען מעט ורעים, ווייניג טעג, און שלעכטע טעג, היו ימי שני חיי, און ולא השיגו, איך האב נישט דערגרייכט את ימי שני חיי אבותי, סיי אין אריכות ימים אז מיינע אברהם און יצחק האבן געהאט, האבן געלעבט סאך לענגער ווי מיר. און אויכט האבן זיי געהאט סאך בעסערע געשמאקערע טעג בימי מגוריהם כאטשיג זיי זענען אויך זיי זענען אויך געווען גרים אין די פלאץ ווי זיי האבן געוואוינט דאך איז זייער לעבן געווען מער געשמאק אבער מיינס איז נאר הונדערט דרײַסיק און אויכט איז עס מעט ורעים זאגט די הייליגע רשי שני מגורי ימי גרותי כל ימי כל ימי הייתי גר בארץ און אין איך האב א גאנץ לעבן בין איך געווען א גר אזוי ווי בצער און נישט במנוחה און ולא השיגו איך האב נישט דערגרייכט בטובה צו די עלטער צו די יארן און צו די גוטס פון מיינע עלטערן כאטשיג זיי זענען אויכעט געווען גרים די זעלבע ווי מיר אבער פאר מיר איז געפאלן אסאך שלעכטס און איך בין בכלל נישט אזוי אלט ווי זיי זענען געווען בשעת בשעת מותם איז ויברך יעקב את פרעה נאך די קאנווערסעישאן וואס זיי האבן געהאט לכאורה האבן זיי גערעדט נאך זאכן אבער די תורה דרוקט נאר דאס. איז ויברך יעקב את פרעה, און ויצא מלפני פרעה, און ביים זיך שיידן האט יעקב געגעבן א ברכה פאר פרעה, און ער איז ארויסגעגאנגען. וואס איז די ברכה? זאגט רש"י ויברך יעקב, כדרך כל הנפטרים לפני שרים מברכים אותם ונוטלים רשות, אז ווען איינער גייט ארויס פון א שר, פון א קעניג, געבט ער אים א ברכה, און ער נעמט פון אים רשות אז ער זאל קענען אוועקגיין, ומאי ברכה ברכו, וואסערע ברכה האט ער געגעבן דא פאר פרעה? אז שיעלה נילוס לרגליו, אז די נילוס זאל ארויפקומען, פרעה פלעגט דאך גיין יעדן טאג, צום נילוס, ס'האט ער נישט געזאגט אז ס'זאל זיין א ברכה אז יעדע מאל וואס דו גייסט צום נילוס זאל עס ארויפקומען, נאר דער נילוס זאל אנהייבן ארויפקומען אין אין מצרים, ס'זאל זיין לרגליו, ווייל פרעה פלעגט דאך גיין צום נילוס יעדן טאג און דינען דאס פאר עבודה זרה, ער פלעגט זיך האלטן פאר עבודה זרה, ער פלעגט נישט, מ'וועט זען מער אין אין שמות באריכות וועגן דעם, לפי שאין מצרים שותה מי גשמים, סאו ממילא איז די ברכה געווען אזוי, לפי שאין מצרים שותה מי גשמים, וויבאלד אין מצרים רעגנט נישט געווענליך, אלא נילוס עולה ומשקה, אזוי ווי אונז האמיר שוין געזען אנפאנג פרשה. אנפאנג פרשת מקץ אז די נילוס קומט ארויף און יעדער האט זיך געמאכט אזעלכע קענעלס צו אזעלכע קאנאלן צו די נילוס צו זייערע פעלדער און אזוי איז די לאנד געווארן אנגעטרינקען און מברכתו של יעקב ואילך און פון יעצט פון ווען יעקב האט געגעבן די ברכה ויברך יעקב את פרעה היה פרעה בא אל הנילוס און והוא עולה לקראתו און די נילוס פלעגט ארויפקומען אין פראנט פון אים, און משקה את הארץ און ס'פלעגט דאס האט אנגעהויבן אנטרינקען די לאנד, און פאר דעם לכבוד דעם האט זיך טאקע אויפגעהערט די הונגער יאר, ווייל ס'איז געווען וואסער בשפע, האבן די תבואה צוריק אנגעהויבן וואקסן. איז פארציילט אונז די תורה אז ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, יוסף האט טאקע באזעצט זיין טאטע און זיינע ברידערס, און ויתן להם אחוזה ער האט זיי געגעבן א ארב טייל בארץ מצרים, און במיטב הארץ, פון די בעסטע חלקים פונעם ערד, וואו איז דאס געווען? אין ארץ גושן, ב און ער האט זיי געגעבן בארץ רעמסס, ער האט זיי געגעבן א סיטי אין גושן וואס האט געהייסן רעמסס, כאשר צוה פרעה, און ווי דער אבן עזרא לייגט אראפ אז דאס איז נישט די רעמסס וואס אונז ווייסן אלע פון די פיתום און רעמסס, נאר דאס איז א אנדערע רעמסס וואס איז א סיטי אין גושן, און דאס האט זיי האט האט יוסף געגעבן פאר זיינע ברידערס און פאר זיין טאטע צו וואוינען דארטן, זאגט דער הייליגער רש"י, רעמסס, מארץ גושן היא, ס'איז א סיטי אין ארץ גושן, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, און יוסף האט. אויסגעהאלטן האט מפרנס געווען זיין טאטע און זיינע ברידערס מיט א ברייטע האנט ואת כל בית אביו לחם לפי הטף, ער האט געגעבן פאר די גאנצע משפחה עסן לויט די קינדער, וואס מיינט לחם לפי הטף? רש"י זאגט לפי הצריך לכל בני ביתם, נישט נאר פאר די עדאלטס האט ער געגעבן נאר אויכעט פאר די קינדער האט ער געגעבן. כ'האב געזען אבער מפרשים זאגן אז די תורה איז מדגיש לפי הטף ווייל קינדער קודם ווייסן זיי נישט פון אזא זאך ווי א הונגער יאר, זיי עסן יעצט עסט מען, זיי האבן נישט די דעת צו פארשטיין אז יעצט דארף מען שפארן, יעצט דארף מען עסן מער אדער ווייניגער, און אויך ווען דו קוקסט אויף ברויט פון קינדער, זיי געבן א ציפ ארויס צוויי דריי שטיקעלעך פון די ברויט און די איבעריגע לאזן זיי איבער, מען לייגט עס אין גארביטש. סאו לפי הטף איז זיי געגעבן מיט אזא רחבות אז לויט וויאזוי קינדער עסן, נישט לויט וויאזוי עדאלטס עסן אז זיי קענען יא אריינטראכטן איי יעצט איז א הונגער יאר יעצט דארף מען שפארן עסן, ניין ער האט זיי געגעבן מיט א גרויס רחבות, וויפיל עסן זיי האבן געדארפט. סאו יעצט גיימיר צוריק דרייען דעם זייגער אביסעלע. יעצט זעמיר אונז שוין בעצם צוויי יאר אריין אין די הונגער יאר, יעצט איז ווען יעקב און זיינע קינדער זענען אראפגעקומען קיין מצרים, און די תורה האט אונז פארציילט די גאנצע השתלשלות וואס זיי האבן באקומען און וואס איז געווען, יעצט גייט מען גיבן א דריי צוריק די זייגער צוויי יאר, ווען די הונגער יאר האט זיך אנגעהויבן, און די סיבה פארוואס די תורה זאגט מיך עס דא, איז ביקאוז איך וויל די, לכאורה גייט זיך דא שטעלן א קשיא, וויאזוי האט יוסף געהאט די פאוער צו אוועקגעבן א גאנצע לאנד, לכאורה האבן דאך מענטשן געוואוינט אין ארץ גושן, וויאזוי האט ער געהאט די קאנטראל אויף ארץ גושן אזוי שטארק, ער האט געקענט ארויסטרייבן יעדעם איינעם, וויאזוי איז עס געווען אונטער זיין אונערשיפ אז ער זאל קענען געבן דאס גאנצע שטאט גושן, די גאנצע שטאט רעמסעס פאר די טאטע. פאר פאר זיין טאטע און ברודערס, און נאך א קשיא, וויאזוי האט ער זיי געקענט געבן אזויפיל עסן ווען ס'איז געווען א הונגער יאר, יעדער האט דאך געדארפט עסן, מילא גייט די תורה פארציילן, צוריק דרייען די זייגער צוויי יאר, פארציילן די השתלשלות, וויאזוי יוסף האט באקומען אונערשיפ בעסיקלי אויף גאנץ ארץ מצרים, אלע לענד, אלע בהמות און חיות, אלע געלט האט מען אים איבערגעגעבן, כדי ער זאל טאקע האבן די פאוער צו מקיים זיין דאס וואס ער האט געטון ביז יעצט, דאס איז שיטת רש"י אז מ'דרייט צוריק די זייגער צו אנפאנג הונגער יארן, אבער די אנדערע ראשונים ווי מ'וועט מארגן אויסשמועסן מער באריכות, קריגן מיט רש"י, זיי זאגן אז די הונגער יאר האט זיך יא געצויגן זיבן יאר, מילא יעצט איז פשוט ווייטער אין די סדר, דאס הייסט איך זאג נישט אין מוקדם ומאוחר בתורה און איך דריי צוריק די זייגער צוויי יאר, איז ווייטער אין די סדר, נאכדעם וואס יעקב האט זיך באזעצט אין ארץ גושן און יוסף האט זיי אויסגעהאלטן פארציילט אונז די תורה ווייטער וואס איז געווען די נעקסטע יארן, אבער אונז גיימיר לערנען יעצט לויט שיטת רש"י, אז וויבאלד די הונגער יאר האט זיך דאך אויפגעהערט גלייך ווען יעקב אבינו איז אנגעקומען, מילא דאס אז ס'שטייט יעצט ולחם אין בכל הארץ אז ס'געפינט זיך נישט קיין עסן אין גאנץ ארץ מצרים כי כבד הרעב מאוד, קען נישט זיין אז ס'איז געווען ממש נאך יעקב, ווייל נאך יעקב איז דאך שוין געווען צוריק רחבות, סאו מוז זיין צוויי יאר פאר דעם ווען די הונגער יאר האט זיך אנגעהויבן, און וואס איז דעמאלטס געווען איז ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, יעדער איז געווארן אזוי אויסגעמוטשעט, אדער ווי אנדערע מפרשים ווילן זאגן אז ותלה מיינט זיי זענען משוגע געווארן, גאנץ ארץ מצרים און גאנץ ארץ כנען איז משוגע געווארן מפני הרעב, זאגט די הייליגע רש"י, ולחם אין בכל הארץ. סאו רש"י נעמט דאך אן אז משעה וואס יעקב איז אנגעקומען קיין מצרים האט זיך די הונגער יאר אויפגעהערט, ממילא קען נישט זיין אז ולחם אין בכל ארץ מצרים איז אז ס'גייט ווייטער אין די סיקווענס, נאר מוז איך זאגן אין מוקדם ומאוחר בתורה, וועגן דעם טייטשט רש"י ולחם אין בכל הארץ, חוזר לענין הראשון לתחילת שני הרעב, וועגן אין מוקדם ומאוחר בתורה, איך גיי צוריק דרייען דריי די זייגער צוויי יאר, נאך ווען די הונגער יאר האט זיך אויפגעהויבן, נאך פאר די ברידער זענען אראפגעקומען, נאך פאר די גאנצע מעשה פון יעקב. אז יעקב האט זיך באזעצט אין ארץ גושן, און לויט דעם איז די סיבה פארוואס די תורה פארציילט מיך דא די היסטאריע, כדי איך זאל פארשטיין וויאזוי יוסף האט געהאט אזויפיל קאנטראל אויף ארץ מצרים אז ער זאל קענען טון די זאכן וואס ער האט געטון. זאגט רשי ותלה, כמו ותלאה, זענען אויסגעמוטשעט געווארן, לשון עייפות, מיד געווארן, כתרגומו, אזוי ווי די תרגום טייטשט טאקע אז זיי זענען מיד געווארן פונעם הונגער, ודומה לו, און ס' ברענגט רשי א ראיה פון משלי אז שטייט דארטן א פסוק כמתלהלה היורה זיקים אז אזויווי דער וואס שיסט פאקלען ווערט אויסגעמוטשעט, זעה איך כמתלהלה איז א לשון פון אויסמוטשען, אנדערע מפרשים אזויווי אונז האבן געשמועסט מיינט אז מ'איז משוגע געווארן, פיין, איז וילקט יוסף דעמאלטס ווען ס'איז אויסגעגאנגען אלע עסן פון מצרים, און מען האט געדארפט צוקומען צו אלע אוצרות וואס יוסף האט אוועק געלייגט, איז דעמאלטס וילקט יוסף את כל הכסף, יוסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, יוסף האט צוזאם געקליבן די גאנצע געלט וואס האט זיך געפונען אין ארץ מצרים און ארץ כנען, ווי דער אור החיים לייגט אראפ אז ס'איז נישט איבער געבליבן קיין סענט אין גאנץ ארץ מצרים און גאנץ ארץ ישראל, ווייל אלעס האט מען אויסגענוצט פאר די געלט. וויאזוי האט ער עס באקומען? וויאזוי האט ער באקומען די געלט? דורך בשבר אשר הם שוברים דורך די תבואה וואס ער האט זיי פארקויפט. ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה און יוסף האט אריינגעברענגט די גאנצע געלט פון גאנץ ארץ מצרים און גאנץ ארץ כנען צו די אוצרות פון פרעה און דער רמבן לייגט דא הערליך אראפ אז דאס קומט צו ווייזן אויף די נאמנות פון יוסף הצדיק וואס בעצם האט פרעה געהאט א משוגענע טראסט אין אים סאו ער האט נישט געמוזט ברענגען אלע געלט אין די אוצרות פון פרעה דאך האט ער אלעס געברענגט אין די אוצרות פון פרעה כדי מ'זאל אים נישט חושד זיין און זאגן אז ער לייגט זיך אוועק פאר זיך געלט. און אז ער גנב'עט, און טאקע וועגן דעם האט ער נושא חן געווען פאר, ביי די גאנצע שטאט, די גאנצע שטאט האט אים מורא'דיג שטארק ליב געהאט ווייל זיי האבן געזען זיין אמונה, זיי האבן געזען אז ער נעמט זיך נישט קיין געלט פאר זיך און ער טראגט אלעס אין די אוצרות פון פרעה. זאגט די הייליגע רשי בשבר אשר הם שוברים. זאגט רשי אז ס'איז א מקרה קצר, אז ער, סאו וויאזוי האט ער, ס'שטייט, הייבט זיך אן די פסוק וילקט יוסף, יוסף האט צוזאמגענומען אלע געלט, וויאזוי, בשבר אשר הם שוברים, נותנין לו את הכסף, דורכדעם פארקויפן, די תבואה, אזוי האט מען, האט ער געקענט צאם קאלעקטן די גאנצע געלט פון ארץ מצרים און ארץ כנען, איז ויתום הכסף וואס האט זיך אויסגענוצט די געלט מארץ מצרים פון גאנץ ארץ מצרים און מארץ כנען, דאס הייסט לכאורה צוביסלעך ווייל די עניים זענען לכאורה שנעלער אויסגעלאפן פון געלט ווי די עשירים, באט ווען ס'איז געקומען צו די פוינט ווי גאנץ ארץ מצרים איז שוין געווען אויסגעליידיגט אויסגעלערט פון געלט, איז ויבאו כל מצרים אל יוסף איז גאנץ מצרים געקומען צו יוסף הצדיק לאמור, הבה לנו לחם, געב אונז עסן, און ולמה נמות נגדך כי אפס כסף, פארוואס זאלן מיר אונז שטארבן אין פראנט פון דיר, ווייל אונז האבן שוין נישט קיין געלט, און אויך ווייל אונז האבן שוין נישט קיין געלט, מילא פאר וועם פונקטליך סעיוו'סטו דא די תבואה? ס'איז נישט אז דו האסט אז דו גייסט האבן א קונה פאר דעם, קיינער האט דאך שוין במילא נישט קיין געלט וויאזוי צו קויפן תבואה, מילא געב אונז עסן, ווייל אז נישט וועלן מיר אונז שטארבן. זאגט די הייליגע רשי אפס כתרגומו שלים, ס'האט זיך אויסגענוצט די גאנצע געלט, ויאמר יוסף האט יוסף צוריק געענטפערט פאר פאר די מענטשן וואס זענען געקומען צו אים, הבו מקניכם, עטס האטס נישט קיין געלט, פיין, כ'על ענק געבן עסן, אבער געטס אהער ענקערע מקנה, ענקערע בהמות, ואתנה לכם במקניכם, און כ'וועל ענק געבן תבואה פאר ענקערע פאר ענקערע בהמות, אם אפס כסף אויב האט זיך שוין אויב איז אמת וואס איר זאגט אז ס'האט זיך שוין טאקע אויסגענוצט די געלט, און ויביאו און זיי און די מצריים האבן געפאלגט, זיי האבן נישט געהאט קיין אנדערע ברירה, זיי האבן געדארפט סורווייוועל, האבן זיי געברענגט את מקניהם, זייערע מקנה, זייערע בהמות אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם, און יוסף האט געגעבן פאר זיי עסן אנשטאטס אין ריטורן פאר די בהמות, און קודם האט מען אנגעהויבן ביי די בסוסים וואס דאס איז מער א לאקזשאריעז זאך, א לאקזשערי, בסוסים זענען מער די עליט פערדן וואס מען גייט פאר מלחמה, און שפעטער ווען דאס האט זיך שוין אויסגענוצט האבן זיי האבן זיי געגעבן ובמקנה הצאן, און נאכדעם זענען זיי געגאנגען ווייטער וואנס די צאן האט זיך אויסגענוצט האבן זיי געגעבן ובמקנה הבקר, און נאכדעם ובחמורים, אזוי זענען זיי געגאנגען און אויסגענוצט זייער גאנצע סטאדעס פון פון בהמות און חיות. פאר תמורה פאר תבואה וואס יוסף וועט זיי געבן, וינהלם בלחם, און יוסף האט זיי געפירט ווי א געטרייער פאסטוך בלחם מיט ברויט וואס ער האט זיי געגעבן בכל מקניהם בשנה ההיא אין יענע יאר וואס די ערשטע צוויי יאר לכאורה די ערשטע יאר אדער די ערשטע צוויי יאר מארגן וועלן מיר זעהן מער אין דיטעיל פון וועם מען רעדט דא, וינהלם זאגט רשי כמו וינהגם ער האט זיי געפירט ודומה לו, אין מנהל לה אז ירושלים בשעת די גלות זאגט ישעי' זאגט ער אז בשעת די גלות וועט ירושלים נישט האבן קיין מנהיג, און זעלבע זאך ווי דוד המלך זאגט אין תהלים, על מי מנוחות ינהלני אז די אייבישטער האט מיך געפירט אויף רואיגע וואסערן. זעה איך וואס וינהלם איז א לשון פון פירן, אז יוסף האט זיי געפירט לויט און אויסגערעכנט אז זיי זאלן טאקע האבן שפייז און ער האט זיי געגעבן עסן לויט די תמורה פון יעצט און מארגן וועט מען זען ווי ער גייט אויף סטעפס ווייטער און ער נעמט פון זיי אויך די לענד און אזוי ווייטער. האב א סוקסעספול דעי.